סאו איים גאנא טריי טו מעיק סאם סדר נישט סתם נישט נישט גרויסע חידושים איך האב נישט עפעס א נייע מהלך אדער עפעס א גרויסע חידוש באט ס'איז וויכטיג צו האבן א נייע סארי א נייע שטיקל קלארקייט יעדע יאר ס'אזוי ווי. ס'דא א כלל אז צו געדענקען עפעס דארף מען האבן ספעיסד רעפיטישאן, דאס הייסט איף יו ריפיט סאמטינג אגעין ענד אגעין רייט אוועי דען יו דאנט רימעמבער איט וועל, אזוי ווי מענטשן וואס טוען משיב הרוח מוריד הגשם נײַנציק מאל ווייל זיי מיינען אז ס'ארבעט אזוי אז מ'קען עס טון אינסטעד פון זאגן פאר דרײַסיק טעג, איט די מעמארי עקשעלי סייענטיפיקלי דאזענט ווארק לייק דעט. ביקאוז די טיים דעט יו ספענד אין ביטווין, אין ביטווין דואינג ריפיטינג און ווען יו כאילו פארגעסט עס אביסל דעמאלטס דאס סאם האו העלפט צו אז מ'זאל בעסער געדענקען שפעטער, און די זעלבע זאך איז מיט הבנה אויך, דאס הייסט הבנה אין א קלארן א קלארקייט וואס איז א סערטען וועג פון זיכרון איז אויך תלוי וואס גייט אדורך א גאנצע יאר סאו ווי העוו די ספעיס, מיר געבן ספעיס פאר די אלע איידיעס און אלע אלע פערעדיימס אלע זאכן קאנצעפטס וואס זענען געווען סטאק אין קרח לעצטע יאר. און יעצט קומט א נייע נייע יאר פרשת קרח און נאכאמאל קען מען אביסל מסדר זיין אפשר מיט א געוויסע נייע קלארקייט א געוויסע מען פארשטייט בעסער איז יעצט איז דא זייער אסאך מענטשן וואס האבן זייער אסאך וואס צו זאגן אין פרשת קרח און יעצט די יאר מיין איך אז עס פאר אסאך סילי און אימעטשור ריזענס אין סאם וועי סא יעצט איז דא די אימעטשור וועי וואס איך גיי רופן די אימעטשור וועי.

צובראכן, זי פילט, זי פילט בעד, זי דארף טרעפן עפעס א דרוש וואס זאגט אז ניין, אז קרח איז געווען גערעכט, ביקאוז זי איז א גאנצע צייט סטאק אויף די ווארט קרח אדער די ווארט משה, און ווייל ס'איז געווארן, ס'איז אמת'דיג א גרויסע ווארט, ס'הייסט ס'איז געווארן מער פון די סטארי וואס איז אמאל געווען, ס'איז געווארן אזא גאנצע ווארט, דו ביסט א קרח, אדער דו ביסט א משה, די רבי איז א משה, איך ווייס וואס די צוויי, די מתנגד איז א קרח, און יעדע איינער איז פארנומען זיך זיך אריינצולייגן אין די ריכטיגע אין די ריכטיגע באקס, אין די ריכטיגע. אין די ריכטיגע דמות אין די ריכטיגע קערעקטער פון די סטארי ווייל עס איז דא א גוד גיי און א בעד גיי א גוטע קערעקטער און א ווילען און מען דארף זיך אלעמאל טרעפן און איך מיין אז נישט נאר אונז נישט נאר די מענטשן וואס זענען זיך מפקיר די מענטשן וואס זענען אויף קרח זייט אויכעט אסאך מאל אפילו גרויסע מענטשן סאו זיי האבן אזא סארט קינדערישע בליק וואס איך רוף א קינדערישע בליק אויף די נושא זיי זיי מיינען אז די מעשה פון קרח איז איז צו זאגן אז קרח איז שלעכט און משה איז גוט און ס'איז ענליך צו אסאך פאליטיקעל ארגומענטס וואס ס'איז דא איינער וואס ער זאגט אז די די ארגומענט האט זיך עפעס פארמאלייזט און ער רופט עס די די ווארסט ארגומענט אין די ווארלד, די ווארסט ארגומענט אין די ווארלד איז ווען מען נעמט צוויי צוויי צוויי זאכן צוויי מענטשן צוויי צוויי מעשות און מען טרעפט עפעס א קאנעקשאן צווישן די ביידע אבער א נאן סענטראל קאנעקשאן אזוי אזוי רופט ער עס הרב יודקאווסקי א נאן סענטראל קאנעקשאן ס'הייסט למשל איינער קומט איינער איז א וועדזשעטעריען קומט איינער ווייסט ווער נאך איז געווען א וועדזשעטעריען? היטלער אה דו ביסט א היטלער סאו

אבער דאס איז געווען קרח, קרח האט זיך געדינגען אויף די רבי, אוי יעדער איינער דינגט זיך אויף די רבי איז קרח, אפשר פארקערט, אפשר משה איז געווען די רבי, ס'איז נישט די ווארט, די ווארט רבי אדער די ווארט משה אדער די ווארט קרח, די ווארט איז דאך אז משה איז געווען גערעכט, אדער ער איז געווען א נביא אמת, און קרח האט געהאט עפעס א טעות, ער איז נישט געווען גערעכט, איז די פוינט דא איז צו זיין גערעכט, די פוינט איז נישט צו זיין קרח, צו צו דער וואס דער וואס איז א ווי א מחלוקת, מחזיק במחלוקת, ער דינגט זיך אויף די רבי, און דאס איז א גרויסע מיסטעיק וואס אסאך מענטשן. מאכן אסאך זאכן מאכן אין די ענינים, איך וויל גיין אביסל ווייטער מיט די מיט די מיסטעיקס, ס'הייסט איך וויל לאמיר אנהייבן צו ווערן אביסל מער מעטשור און פראבירן צו לערנען די זאך ריכטיגער, און און לערנען די זאך ריכטיגער איז ממש אזוי ווי די משנה זאגט, עס איז דא צוויי סארט מחלוקת, עס איז דא מחלוקת שהיא לשם שמים, עס איז דא מחלוקת שאינה לשם שמים, און די משנה און אסאך אגדות חז"ל נעמען אן אז די די ווארט פון די מעשה פון פרשת קרח איז מחלוקת שלא לשם שמים אז.

מאכט מען פון דעם אזוי ווי א באמפער סטיקער, אה, איך בין מיט די, איך בין מיט די מענטשן, און איך בין אויף די מענטשן. איך וויל זאגן א משל, למשל, עס קומט א איד ער לערנט א משנה פרקי אבות, משנה זאגט, איינער וואס לערנט מחברו אפילו אות אחת, זיי רופן, קען אים רופן, איז ער ראוי צו רופן רבי, איז ער רופט, הייסט ער רבי אזוי ווי מען לערנט אין די פסוק, ואתה אנוש כערכי אלופי, רבי אלופי ומיודעי.

אויב מחלוקת שמאי והלל, האט געבעט א חסיד עפעס א תלמיד ווייל ער האט זיך פארשטאנען אויף אויף עומד געווען אויף דעת רבו, ער האט פארשטאנען א זאך וואס א רבי זאגט אדער אויף אמונה אדער וויאזוי ס'זאל נאר זיין, ס'איז נישט עפעס א עפעס א טייטל וואס מען גייט מיט דעם האקן אויף משה אדער אויף די אויף א רבי אדער ס'איז אן ענין פון א טייטל א גאנצע צייט. און איך מיין אויב אויב מיר פארשטייען שוין די יסוד, און יאסי פארשטייט עס זיכער, עס ווענדט זיך נאר אויף זאך, איז. קען מען דעם אביסל ווייט פארשטיין אז דאס איז ממש געווען די סוגיא אביסל אין די פרשה פון קרח, אז ווייל קרח, און מען זעט אפאר פסוקים וואס מען קען אריינטייטשן זייער שטארק אין די אין די נושא, קרח איז געקומען מיט א זייער ריכטיגע, אפשר ריכטיגע אדער נישט ריכטיגע, אבער מיט א פאליטיקל ארגומענט ס'איז בכלל נישט ריכטיג, ס'איז די גאנצע פאוער סטראקטשער וואס משה רבינו האט אויסגעשטעלט איז נישט בצדק, ס'איז דיין מהיכי תיתי, און אפשר אהער און אפשר אהין.

מיט די פיקטשער, די די דמות, די טייטל פון משה רבינו אלס זיין די רבי, אדער די טייטל פון קרח זיין די רבי, דא איז א שאלה צו מען גייט די ריכטיגע וועג, צו איך לערן ענק אויס די ריכטיגע זאכן, צו עס איז העלפפול מיין מיין לידערשיפ, צו עס איז נישט העלפפול, ברענגט עס ענק לחיי עולם הבא, ברענגט עס ענק לבאר שחת, וואס טוט עס? רעד וועגן דעם, רעד וועגן מיין תורה, רעד וועגן מיין הדרכה, אזוי ווי די בעל שם טוב זאגט, זאג נישט קיין מופתים פון מיין

וואס ווייסט רעביסן פון זיך אליין, אויב איז עס ריכטיג, געבט זיך טון גוטע היינט, איז דאך היום כאילו געגעבן, נו, אויב איז עס באמת דיין דיין תורה אדער וואטעווער דיין דרשה איז, פארוואס רעדסטו וועגן די רבי, פארוואס רעדסטו וועגן וועגן וועגן ששת ימי בראשית איז שוין באשאפן געווארן א א גיהנום, ס'הייסט ס'שוין דא עפעס ס'שוין דא אזא דמות ס'שוין דא א א שלעכטער טיטל וואס מ'קען ארויפווארפן אויף די אלע מתנגדים, קורח.

וואס זאל מיין די בריאה פון די חסד די גבורה פון מים עליונים מים תחתונים די אלע זאכן איז מילא די רגע קורח נישט קיין נושא פארשטייט זיך אז קורח די נישט קורח וואס איז קורח וואס איז וואס וואס אונז זעהן שוין אלץ קורח די שמאי והלל פון קורח אוודאי האט ער א פוינט און אוודאי ווען משיח וועט קומען וועט מען עס קענען מעמיד זיין אין פארשידענע לבושים ווי אזוי ער פארשטייט פארוואס פארוואס איז די מעשה איז דא א געוויסע קלקול היינט און שפעטער וועט ווערן א תיקון די אלע זאכן. אבער ס'איז נישט די טייטש, און און כ'האב דורכגערעכנט עט ליסט דריי סוגיות וואס וואס זיי פארשטייען אין די נושא פון קרח, די ערשטע סוגיא, די סוגיא פון חסד וגבורה וואס מ'האט צוטיילט אין די ערשטע טאג מים עליונים ותחתונים, וואס איז די גאנצע נושא פון תחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין און סוף שיתף מידת הרחמים, קרח איז די פוינט, די ווארט פון קרח איז ער זאגט אז מ'קען נישט, מ'דארף אלעמאל גיין מידת הדין, נאכדעם קרח איז טויזנט פראצענט גערעכט, מ'קען נישט מאכן עפעס אזעלכע טריקס אינצווישן, מ'קען נישט מ'קען נישט גיין אויף מידת הרחמים וואס וואס ס'דארף אנקומען, ער וויל ס'זאל גלייך זיין. איז איין איין ענין און נאך איינער האבן גערעדט פון די פון קין וואס האט געהארגעט הבל און וואס איז אויך האט קין און הבל האבן געהאט א גאנצע מחלוקת אין דער דעה פון עבודת השם און קין האט געהאלטן אז הבל קריכט צו הויעך און הבל האט געהאלטן אז קין קין איז צו מגושם על כל פנים וויאזוי ווי אזוי מ'פארטייטשט עס. און דאס איז א גאנצע ענין, און קורח איז שוין איין נאך איין וועג, לגבי כאילו מען טראכט פון א סך פון פארשטיקן, דאס זיין די זעלבע זאך, און די דריטע נושא איז די ענין פון שכר ועונש, אז מען קען נישט זיין, ס'קען נישט זיין אז ס'זאל זיין עפעס אזא מין זאך פון אין לו חלק לעולם הבא, אז עפעס א נשמה, עפעס אייבערשטער האט עפעס געמאכט זאכן לבטלה, עס קען דאך נישט זיין, ממילא אפילו עס שטייט ויאבדו מתוך הקהל מיינט עס נישט כפשוטו, ס'מוז זיין מוריד שאול ויעל אזוי ווי.

און ווען משיח וועט קומען גייט יעדער איינער אויפהערן צו טראכטן פון די אלע נעמען, דעמאלטס וועלן זיי אויפהערן צו שרייען משה אמת ותורתו אמת, וואס גייט זיין, וואס וואס גערעכטיגקייט גייט זיין גייט זיין, און סאו דעטס דעטס מיי דרשה פאר דיס וויק, און האופפולי וויל אלל בי א ליטעל מאר מעטשור אין אווער לייף און ריעלייז טו דזשאדזש טינגס ביי די וועי זיי אר, נאט ביי וואט קיינד אוו נעימס ווי קען עד טו דעם, דאס וואס אליעזר יודקאווסקי רופט די ווארסט ארגומענט אין די ווארלד, און א גוט שבת.